ליל שישי פרשת טהרה, מען הייבט אן קאפיטל י ד פסוק כ ז, והזה הכהן באצבעו הימנית, דער כהן זאל שפריצן מיט זיין רעכטע פינגער, מן השמן אשר על כפו השמאלית, פון די אויל וואס ליגט אויף זיין לינקע האנטפלאך, שבע פעמים לפני ה', זיבן מאל זאל ער שפריצן פארן אייבערשטן. פסוק כ ח, ונתן הכהן און דער כהן זאל געבן מן השמן פון דעם אויל אשר על כפו וואס איז אויף זיין האנט, על תנוך, אויף דעם לעפל, דאס איז דער מיטלסטע ווענטל, אוזן המטהר הימנית, פון דער רעכטע אוזן, דער רעכטע אויער פון דער איד וואס ווערט יעצט גערייניקט פון זיין קרעץ, ועל בוהן ידו הימנית, און אויף די דיקע פינגער פון זיין רעכטע האנט, ועל בוהן רגלו הימנית און אויף די דיקע פינגער פון זיין רעכטע פיס, על מקום דם האשם, אויף די זעלבע פלאץ ווי מען האט פארדעם געהאט געלייגט די בלוט פון זיין קרבן אשם. זאגט רש"י על מקום דם האשם, אפילו נתקנח הדם, אפילו ס'האט זיך שוין אפגעווישט די בלוט, ס'איז שוין מער נישט דארטן, לערנט מען ארויס פון דעם וואס עס שטייט נישט סתם על דם האשם, אזוי ווי עס איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוקים ווען מען האט גערעדט פון א מצורע עשיר, איז געשטאנען אין פסוק י ז על דם האשם, דא שטייט אן איבעריגע ווארט מקום דם האשם, אפילו עס איז נאר די פלאץ דערפון, עס איז שוין מער נישט דא דארט דאס בלוט, למד דאס לערנט אונז שאין הדם גורם, נישט די בלוט ברענגט צו אז מען זאל מעגן דארט לייגן די אויל. אלא המקום גורם נאר די פלאץ דערפון, און פון דעם וואס איז געשטאנען אויבן על דם האשם לערנט מען ארויס עפעס אנדערש, אז אפילו אויב ס'איז יא דא דארט די בלוט, לייגט מען ארויף די אויל אויף די בלוט, און איך זאג נישט אז די בלוט איז א מחיצה, א חציצה, און ס'האקט איבער צווישן די אויל און די הענט, אדער די פיס, נאר אפילו ס'איז דא דארטן די בלוט, קען מען אויף דעם ארויפלייגן די אויל. פסוק כ ט. והנותר מן השמן אשר על כף הכהן, און דאס וואס בלייבט איבער פון די אויל וואס ליגט אויפן האנט פונעם כהן, יתן על ראש המטהר, זאל דער כהן לייגן אויף די קאפ פון דער וואס ווערט גערייניגט, לכפר עליו לפני ה', צו פארצייען אויף אים פארן אייבערשטן. פסוק ל', ועשה, און דער כהן זאל מאכן, את האחד מן התורים או מן בני היונה, מאשר תשיג ידו, איינס פון די טערקל טויבן, אדער פון די יונגע טויבן, פון וואס די האנט פון דעם מצורע טוט יא דערגרייכן, ער האט זיך נישט געקענט ערלויבן צו ברענגען דריי בהמות, האט ער געברענגט צוויי פייגלען מיט איין בהמה, זאל ער נעמען איינע פון די פייגלען. פסוק ל א, את אשר תשיג ידו, דאס וואס זיין האנט דערגרייכט, את האחד חטאת, איינס מאכט מען פאר א חטאת, ואת האחד עולה, און די אנדערע פייגל מאכט מען פאר א קרבן עולה, על המנחה, דאס אלעס מאכט מען אויסער די קרבן מנחה, די נסכים פון זיין קרבן אשם, וואס דאס מאכט מען נאך פאר די פייגלעך, וכיפר הכהן על המטהר לפני השם, דער כהן זאל פארצייען אויף דער וואס ווערט גערייניגט דא פארן אייבערשטן. פסוק ל' בית, זאת תורת אשר בו נגע צרעת, דאס איז די לערנונג פון דער מענטש וואס איז דא אין אים א נגע צרעת, אשר לא תשיג ידו בטהרתו, וואס זיין האנט טוט נישט דערגרייכן, ער קען זיך נישט ערלויבן צו ברענגען דריי בהמות ווען ער רייניגט זיך פון זיין קרעץ. פסוק ל ג, וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה און צו אהרן אזוי צו זאגן, און דער רמבן זאגט אז ס'כאילו ס'שטייט דא אויכעט דברו אל בני ישראל, ווייל ער הייבט אן ווייטער פסוק ל' ד' כי תבואו אל ארץ כנען, ווען איר וועט אריינקומען צום לאנד כנען, משה און אהרן אליין זענען נישט אריינגעקומען, און ס'שטייט דא אויכעט בית ארץ אחוזתכם, אפילו ווען זיי וואלטן יא אריינגעגאנגען, לוויים האבן נישט באקומען צוגעטיילט קיין אחוזה אין ארץ ישראל, נאר מ'רעדט דא צו זיי במקום אלע אידן, איז ווען עטס וועט אריינקומען צו דעם לאנד כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, וואס איך געב ענק פאר אן ארבטייל, ונתתי נגע צרעת וועל איך געבן א קרעץ בבית ארץ אחוזתכם, אין די הויז פון דעם לאנד וואס וועט זיין אייער ירושה לאנד. זאגט רשי ונתתי נגע צרעת בשורה היא להם, די לשון ונתתי קוקט אויס איך וועל געבן, אנדערש ווי עס איז געשטאנען ביי די פריערדיגע פרשיות ווי מען האט גערעדט פון נגעי אדם נגעי בגדים, שטייט דארטן כי תהיה, טאמער ס'וועט זיין, טאמער ס'וועט זיך מאכן, דא שטייט ונתתי, כאילו ס'איז עפעס א זאך וואס דער אייבערשטער זאגט צו אז ער וועט עס געבן, זאגט רשי ס'איז א גוטע בשורה געווען פאר זיי שהנגעים באים עליהם אז די נגעים וועלן קומען אויף זיי ביי די הייזער. לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם, כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, די אלע פערציג יאר וואס אידן האבן זיך געדרייט אין מדבר, האבן די גוים, די אמוריים, די כנעניים, אוועקבאהאלטן אלע זייערע גאלד און זילבער אין די ווענט פון זייערע הייזער אז די אידן זאלן דאס נישט קענען טרעפן, ועל ידי הנגע, דורך דעם וואס ס'מאכט זיך א נגע, נותץ הבית, דארף מען צושטויסן דעם הויז, ומוצאן און מ'טרעפט דאס. אין זוהר הקדוש שטעלט מען זיך אויב אזוי אז דאס איז געווען די טעם כדי צו טרעפן די גאלד, וואלט גענוג געווען אז מען זאל צוברעכן די הויז, אבער מען וואלט עס געמעגט צוריק אויפבויען מיט די זעלבע שטיינער, פארוואס שטייט אין די פסוקים אז די אלע שטיינער פון די בית המנוגע דארף מען ארויסטראגן מחוץ לעיר, מען דארף נעמען פרישע שטיינער און פרישע זאמד? זאגט די זוהר הקדוש אז אויסער דעם טעם אז מען האט געדארפט טרעפן זייערע גאלד, איז אויך דא נאך א טעם פארוואס מען האט געדארפט צושטויסן די הייזער, ווייל די גוים פלעגן דינען עבודה זרה, און ווען זיי האבן געבויט א הויז פאר זייערע עבודה זרות, פלעגן זיי ביים אנהייבן בויען זאגן אז דאס זאל זיין לשם די עבודה זרה, און די גאנצע הויז זאל באקומען א טומאה. ווען די אידן זענען אריינגעקומען קיין ארץ ישראל, האט זיך נישט געפאסט אז די שכינה זאל רוען צווישן זיי ווילאנג ס'איז דא דארטן די טומאה. ממילא האט דער אייבערשטער אונטערגעשיקט די נגעים, און אזוי ארום האט מען צעבראכן די אלע הייזער וואס זענען אויפגעבויט געווארן לשם עבודה זרה, און מען האט טאקע געדארפט פטור ווערן פון די אלע זאמד און שטיינער וואס זענען געווען טמא, און מען האט געדארפט נעמען פרישע שטיינער און זאמד און אויפבויען נייע הייזער לשם שמים. די געלט וואס זיי האבן געטראפן אין די ווענט, דאס איז געקומען צו זיי כדי זיי זאלן נישט האבן קיין שאדנס פון דעם וואס מען האט געדארפט צעווארפן די אלטע הייזער און אויפבויען פרישע הייזער. ס'דא אין די מפרשים נאך א פשט אויף דעם ונתתי נגע צרעת וואס איז די בשורה? ווייל ס'שטייט אין די גמרא און מדרש אז דער אייבערשטער איז א בעל הרחמים, און ווען ס'קומט זיך פאר א מענטש קרעץ הייבט זיך עס נישט אן ביים מענטש אליין, נאר ס'גייט קודם אויף די הייזער, אז דער מענטש כאפט נישט דעם רמז און ער טוט נישט תשובה גייט עס אריבער צו זיינע קליידער, און אזוי ווייטער, אויב ער טוט נאך אלץ נישט תשובה גייט עס אריבער אויף זיין קערפער. איז ווילאנג די אידן זענען נישט אריינגעגאנגען קיין ארץ ישראל האבן זיי נאכנישט געהאט קיין הייזער, ס'איז נאכנישט געווען שייך קיין נגעי בתים, איז האט געדארפט קומען די נגע קודם אויפן קלייד און אויפן מענטש, זאגט יעצט די פסוק אז פון יעצט און ווייטער האב איך פאר ענק א בשורה אז אויב ס'וועט זיך ענק קומען א נגע וועט זיין שפך חמתו על עצים ועל אבנים, ס'וועט קומען בבית ארץ אחוזתכם און נישט אויף ענק אליין. און די מפרשים שטעלן זיך אז לויט די חז"ל אז די נגעים הייבן זיך אן ביי די הייזער און הערשט נאכדעם גייט עס אריבער צו די קליידער און צו די מענטש, פארוואס איז די סדר הפרשיות אנדערש אויסגעשטעלט? אין פרשת תזריע הייבט זיך אן נגעי אדם, נאכדעם נגעי בגדים, און דא לערנט מען נגעי בתים צום סוף. איז וואס זאגן אז ער האט נישט געוואלט גיין פון גרינג צו הארב, איז ער געגאנגען פון די הארבסטע צו די גרינגסטע, ס'זאל ווערן ווייניגער און ווייניגער, ווי ווייטער מען לערנט אין די פרשה זאל עס ווערן גרינגער און גרינגער, ס'זאל אוועק גיין פון די מענטש, ס'זאל גיין אויף די קליידער און נאכדעם אויף די הייזער. און נאך א פשט אז ס'קומט פשוט צו דערשרעקן דעם מענטש, ווייל באמת וואלט די נגע געדארפט גיין אויפן מענטש, ממילא הייבט מען אן מיט נגעי עור בשר, זאל ער וויסן אז ס'וואלט געדארפט זיין אויף אים, נאר שפעטער זאגט מען אז דער אייבערשטער האט רחמנות, און ער קען עס געבן אויכעט אויף די קליידער, און אפילו נאר אויף די הייזער, כדי די מענטשן זאלן זיך דערמאנען און תשובה טון. פסוק ל' היי, ובא אשר לו הבית, קומט דער מענטש וואס צו אים באלאנגט דאס הויז, והגיד לכהן לאמור, און ער פארציילט פארן כהן אזוי צו זאגן, כנגע נראה לי בבית, אזוי ווי א נגע האט זיך מיר באוויזן אינעם הויז. זאגט רש"י כנגע נראה לי בבית, אפילו תלמיד חכם, שיודע שהוא נגע ודאי, אפילו אויב דער מענטש איז א תלמיד חכם און ער ווייסט אז דאס איז א זיכערע נגע, לא יפסוק דבר ברור לומר נגע נראה לי, זאל ער נישט אפפסק'ענען א קלארע זאך און זאגן אז ער האט געזען א נגע, אלא כנגע נראה לי, אזוי ווי א נגע. און דער טעם דערצו שטייט אין מזרחי, כדי א מענטש זאל זיך צוגעוואוינען צו זאגן איני יודע, מען פסק'ענט נישט אפ אויף א זאך אז ס'איז טמא פאר מען ווייסט נישט אויף זיכער, הגם די טומאה וטהרה פון נגעים ווענדן זיך בכלל נישט אין דעם בעל הבית, אפילו ווען ער וואלט ווען יא געזאגט נגע נראה לי וואלט עס נאכנישט געווארן וועגן דעם טמא, אלעס ווענדט זיך אינעם כהן, אויף דעסטוועגן דאך דארף זיך א מענטש צוגעוואוינען צו זאגן איני יודע און נישט געבן א שיס און זאג אז ס'איז א נגע. אדער איז דא א אנדערע מהלך אז מען זאל נישט זיין קיין מורה הלכה פאר דעם כהן, די כהנים זענען דאך געווען די מורה הוראות, זאל קיינער נישט קומען אפ'פסק'נען זאכן פארנט פונעם כהן ווילאנג דער כהן אליין זאגט נישט אז דאס איז א נגע, אין תוס' יום טוב שטייט אז די טעם דערפון איז וועגן אל תפתח פה לשטן, מען זאל נישט ארויסזאגן א שלעכטע זאך, נאר כנגע און נישט נגע. אין פרדס יוסף זאגט ער ווייל ס'שטייט אין די גמרא אין סנהדרין דף ע"א עמוד א' רבי אלעזר ברבי שמעון האט געהאלטן אז נגעי בתים איז קיינמאל נישט געווען ס'פעלט זיך אויס אזויפיל תנאים כדי ס'זאל הייסן א נגע און מ'זאל דארפן צוווארפן דאס הויז אז ס'קיינמאל נישט פארגעקומען אזא זאך לא היה ולא נברא ס'נאר געווען כדי מען זאל לערנען די פרשה און באקומען שכר, ווייל ס'דארף זיין אויסגעשטעלט די נגע אויף צוויי שטיינער ביי די ווינקל פון דעם הויז, איין שיעור נגע אויף איין שטיין און איין שיעור אויף די אנדערע שטיין ממש ביים ווינקל, איז ס'נישט געווען אזא מין זאך ווי נגעי בתים, ממילא קען ער נישט זאגן אפילו נגע נראה לי בבית, ווייל ס'עקזיסטירט נישט אזא מין זאך, ס'איז כנגע, ס'זעט אים אויס ווי א נגע. פסוק ל"ו, וצוה הכהן זאל דער כהן באפעלן ופנו את הבית און זיי זאלן אויסרוימען דאס הויז, מען וויל ס'זאל גיין געשיקט, פאר דער כהן קומט אן, נעמט ער זיך צו הילף אלע זיינע שטוב מענטשן, און מען ליידיגט אויס דעם גאנצן הויז, בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, נאך בעפאר דער כהן קומט זען די נגע, ולא יטמא כל אשר בבית, כדי ס'זאל נישט טמא ווערן אלעס וואס איז אין שטוב, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית, און נאכדעם וואס אלעס איז שוין אויסגערוימט, קומט דער כהן זען און באטראכטן דעם הויז פון די נגע. זאגט רשי בטרם יבוא הכהן, שכל זמן שאין כהן נזקק לו, ווילאנג דער כהן באהעפט זיך נישט דערצו, און ער קוקט נישט אריין וואס דאס איז, אין שם תורת טומאה, איז נישטא דארטן דער דין פון טומאה, איינמאל דער כהן וועט קומען און הייסן אז מען זאל צושפארן, ווערט אלעס טמא. ולא יטמא כל אשר בבית, שאם לא יפנהו, ויבוא הכהן ויראה הנגע נזקק להסגר, ווען דער כהן זעט די נגע, דארף ער עס גלייך איינשפארן, וכל מה שבתוכו יטמא, איינמאל מען שפארט עס איין, איז אלעס וואס געפינט זיך דערין ווערט טמא, ממילא זאל מען נישט ווארטן ביז דער כהן קומט און דעמאלטס הערשט וועט מען ארויסרוימען די זאכן, ווייל דער כהן טאר זיך נישט פארזוימען און אויפהאלטן זאגט דער אור החיים הקדוש ווי נאר ער זעט אז מען דארף דאס איינשפארן דארף ער עס גלייך טון, זאל מען אריינכאפן נאך פאר דער כהן קומט און דעמאלס אויסרוימען אלעס. ועל מה חסה תורה? אויף וועלכע זאך האט די תורה אזוי געשוינט אז ס'זאל נישט טמא ווערן? אם על כלי שטף, אויב רעדט מען דא פון זאכן וואס מען קען טובל'ען, אייזערנע זאכן, האלצערנע זאכן, יטבילם ויטהרו, וואס איז די גרויסע פראבלעם אז ס'ווערט טמא מ'קען עס טובל'ן ס'ווערט צוריק ריין? ואם על אוכלין ומשקין, וואס מ'קען נישט טובל'ן אין א מקווה, יאכלם בימי טומאתו, ווייטער נישט קיין פראבלעם, מ'קען עס עסן ווען מ'איז אומריין. הא לא חסה התורה אלא על כלי חרס, די תורה האט געשוינט די שארבענע כלים, שאין להם טהרה במקווה, וואס זיי האבן נישט קיין ריינקייט אין א מקווה מ'קען עס נישט טובל'ן, און די מהרשא שטעלט זיך שוין, אז לכאורה קען מען מער זאגן אז די כלי חרס האט אויך אודאי נוצן בימי טומאתו, איז די מהרשא אליינס ענטפערט אז מען קען עס נישט אוועקלייגן אויף די ימי הטומאה, ווייל מען וועט קומען נכשל ווערן דערמיט און מען וועט עס נוצן אפילו אויף טהרות. די שפת אמת אין די ליקוטים ענטפערט אז כלים איז אנדערש ווי עסנווארג, עסנווארג האט א איינמאליגע באנוץ, און נישט קיין גרויסע שאדן פארן מענטש, אז ער קען עס נישט עסן בימי טהרתו, ער עסט עס בימי טומאתו, אבער כלים קען מען דאך כסדר ניצן, אויב ער זאל עס דארפן אוועקלייגן צו ניצן נאר אין די געוויסע טעג וואס ער איז טמא, דאס הייסט יא א שאדן, און די תורה האט דאס געוואלט פארמיידן. פסוק לז, וראה את הנגע, די כהן וועט זען דעם נגע, והנה הנגע בקירות הבית, פון דא לערנט מען ארויס אז ס'דארף זיין אויף צוויי ווענט ביים ווינקל, און פון דעם וואס עס שטייט את הנגע והנה הנגע, לערנט רבי אלעזר ברבי שמעון ארויס אז ס'דארף האבן דעם שיעור פון צוויי גריסן, צוויי גרייסן, אזוי ווי צוויי שיעור פון הנגע. שקערורות, זאגט רשי דאס מיינט איינגעזינקען, ס'קוקט אויס איינגעזינקען, ס'קוקט אויס טיף. דער רשבם זאגט אז דאס איז א מין קאליר, ירקרקות שטארק גרין או אדמדמות שטארק רויט, ומראיהן און זייער אויסזען, שפל מן הקיר, איז נידעריגער פונעם וואנט. זאגט רש י שקערורות, שוקעות במראיהן. זייער אויסזען איז אזוי ווי ס'איז איינגעזינקען טיף. שטעלט זיך די מזרחי, וואס דעמאלטס זאגט די פסוק נאכאמאל, ומראיהן שפל מן הקיר, שקערורות מיינט דאך שוין דאס, מראיהן שפל. זאגט ער אז די פסוק קומט זיך מסביר זיין. זאלסט נישט מיינען שקערורות מיינט טאקע ממש טיפער, ניין, ס'איז נאר די מראיהן, די אויסזען איז שפל מן הקיר, אבער נישט די ממשות דערפון. דער מלבים זאגט אז שקערורות מיינט אז די נגע איז טיף איינגעזינקען און איינגעקריצט אין דעם שטיין, ס'איז נישט נאר אויף די קאלעך פון אינדרויסן, נאר אפילו מען זאל אראפקראצן די קאלעך וועט מען זען אז ס'איז אדורכגעגאנגען און ס'האט זיך איינגעזינקען אינעם שטיין אליין. זאגט ער אז דאס מיינט רש י שוקות במראיהן אז די מראה הנגע איז אריינגעגאנגען טיף, און ס'איז גאר א צווייטע זאך ווי מראיהן שפל וואס דאס מיינט פשוט אז די קאליר פון אינדרויסן זעט אויס נידריגער ווי די אנדערע קאלירן פון ארום דעם, און די מפרשים שטעלן זיך, דאס האבן מיר געלערנט אין פרשת תזריע, אז א ווייסע זאך זעט אויס טיפער ווי די שווארצע זאכן ארום, אזוי ווי די זון זעט אויס טיפער ווי די פלאץ פון די שאטן, אבער דא וואס די נגע איז געווען טונקל גרין אדער טונקל רויט, פארוואס זאל דאס עפעס אויסזען שפל ווי די טיפער ווי די פעינט ווי די די קאלעך וואס איז געווען ארום דעם וואס געווענליך א הויז איז אפגעפארבט אויף ווייס זאגט דער באר בשדה אז דער נגע איז א גלאנציגע זאך און א גלאנציגע זאך זעט אייביג אויס טיפער אפילו ווען עס איז א טונקעלער קאליר אבער אז ס'גלאנצט און די וואנט ארום גלאנצט נישט, איז אפילו עס איז ירקרקות, אדמדמות זעט עס אויכעט אויס טיפער. פסוק ל ח, ויצא הכהן מן הבית, דער כהן זאל ארויסגיין פונעם שטוב אל פתח הבית, צום טיר פון שטוב, ער גייט נישט צו ווייט, ער שטעלט זיך אראפ ממש נאכן שוועל, והסגיר את הבית שבעת ימים, ער פארשליסט דעם הויז אויף זיבן טעג, פסוק ל ט, ושב הכהן ביום השביעי, דער כהן זאל זיך צוריקקערן אין דעם זיבעטן טאג, וראה, און ער זעט, והנה פשה הנגע בקירות הבית, אויב די נגע האט זיך אויסגעשפרייט אין די ווענט פונעם הויז, פסוק מ, וצוה הכהן, זאל דער כהן באפעלן, וחלצו את האבנים, זיי זאלן ארויסנעמען, אפטון, די שטיינער, אשר בהן הנגע וואס איז דא אין זיי די נגע, פון דא לערנט מען ארויס אז ס'מוז זיין כאטשיג אויף צוויי שטיינער, והשליכו אתהן, און זיי זאלן זיי אוועק ווארפן אל מחוץ לעיר, צו אינדרויסן פונעם שטאט, דא שטייט נישט מחוץ למחנה ווייל ס'איז נישט אנגעגאנגען בשעת די אידן האבן געוואוינט אין מחנות אין די מדבר, נאר ס'איז געווען אין ירושלים, אינדרויסן פונעם שטאט, אין ארץ ישראל, אין א באוואוינטע געגנט, זאל מען עס ארויסווארפן אינדרויסן פונעם שטאט אל מקום טמא, צו א טמא'נע פלאץ, מען זאל באצייכענען דאס פלאץ אז דאס איז טמא, מענטשן זאלן נישט קומען נעמען פון די שטיינער, די שטיינער זענען מטמא, אויף אזוי ווייט אז אפילו מען גייט אריין אין די זעלבע אוהל ווי די שטיינער, ווערט מען שוין טמא. זאגט רשי, וחלצו את האבנים. כתרגומו וישלפון, וואס דאס מיינט יטלום משם, ארויסשלעפן, ארויסנעמען, כמו וחלצה נעלו, וואס עס שטייט ביי יבום ביי חליצה, וואס דאס איז אויכעט א לשון הסרה, איז וחלצו את האבנים מיינט אז מען זאל ארויסנעמען און אפטוהן די שטיינער. עס שטייט א לשון רבים וחלצו, אזוי ווי תורת כהנים, אז דער שכן וואס די וואנט פון די נגע'דיגע הויז איז אויכעט א חלק פון זיין וואנט, ער ליידט אויך דערפון, ס'איז אוי לרשע ואוי לשכנו, און ביידע אינאיינעם דארפן זיי ארויסנעמען דעם שטיין. זאגט רש י אל מקום טמא, מקום שאין טהרות משתמשות שם, מ'דארף דאס ווארפן אויף אזא מין פלאץ ווי מענטשן באדינען זיך נישט מיט קיין טהרות, ווייל ס'קען טמא ווערן די טהרות פון די שטיינער, למדך הכתוב, שהאבנים הללו מטמאות את מקומן בעודן בו. די שטיינער וואס האבן א נגע זענען מטמא די פלאץ דערפון ווילאנג ס'איז אויפן פלאץ, איינמאל מ'נעמט עס אוועק פון א געוויסע פלאץ ווערט יענע פלאץ צוריק טהור, קרקע עולם איז נישט מקבל טומאה, אבער ווילאנג די שטיינער געפינען זיך דארט איז עס יא מטמא, און דערפאר זאל מען עס לייגן אויף א מקום טמא ווי קיינער קומט זיך נישט באנוצן מיט טהרות. פסוק מ א, ואת הבית און די הויז יקציע זאל ער ארום האקן מבית פון אינעווייניג סביב ארום די פלאץ פון די נגע, אראפ קראצן די עקן ארום און ארום פון די שטיינער וואס מען האט ארויס גענומען, ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא, און מען זאל אוועק גיסן די זאמד וואס זיי האבן דא אפגעקראצט צו אינדרויסן פונעם שטאט, אויף דעם טמא'נעם פלאץ ווי מען האט געלייגט די שטיינער. זאגט רש י יקציע, רודונייר בלעז, דאס מיינט אפשיילן, ובלשון משנה יש הרבה. מבית מיינט מבפנים, פון אינעווייניג, סביב מיינט נישט ארום די גאנצע הויז ווייל דעמאלטס וואלט נישט געדארפט שטיין אפילו סביב, נאר סביבות הנגע. בתורת כהנים נדרש כן שיקלוף הטיח שסביב אבני הנגע, מען דארף אפשיילן די ליים וואָס איז אַרום די שטיינער פון די נגע, הקצו, אָנהייב פּסוק איז געשטאַנען יקציע מיט אַ עין, און צום סוף פעלט שוין די עין, אשר הקצו, זאָגט רש י דאָס איז אַ לשון קצה, אשר קצעו בקצוע הנגע סביב, ס'איז אַ לשון פון די עק, ס'מיינט אַז זיי האָבן עס אַזוי אָפּגעשיילט ביי די עקן פון די נגעדיגע שטיינער אַרום און אַרום. פסוק מ ב, ולקחו אבנים אחרות, די שטוב מענטשן דארט זאלן נעמען אנדערע שטיינער, והביאו אל תחת האבנים, און דאס ברענגען דארט אויפן פלאץ וואו ס'פלעגט ליגן די קרעציגע שטיינער, ועפר אחר יקח, די בעל הבית פונעם הויז זאל נעמען אנדערע זאמד וטח את הבית, און פריש פארליימען דעם הויז. פסוק מ ג ואם ישוב הנגע ופרח בבית, טאמער ס'וועט זיך צוריקקערן די נגע און אויפבליען אינעם שטוב, אחר חלץ את האבנים, נאכדעם וואס ער האט שוין געהאט ארויסגעשלעפט די שטיינער, ואחרי הקצות את הבית, און נאכדעם וואס מ'האט שוין געהאט ארומגעהאקט דעם הויז, ואחרי הטוח, און נאכדעם וואס די הויז איז געווארן ארומגעשמירט מיט פרישע ליים. זאגט רש י הקצות לשון העשות, ס'איז געטוהן געווארן, ס'מיינט נישט ער האט עס געטוהן, וכן הטוח, אבל חילץ את האבנים וואס איז געשטאנען פריער אין פסוק, מוסב הלשון אל האדם שחלצן, דאס באציט זיך אויף דער מענטש וואס ער האט עס געמאכט, ס'שטייט נישט החלוץ, החליץ, והוא משקל לשון כבד, ס'איז א לשון כבד כמו כיפר דיבר, ווייל ס'האט א פינטל אין דעם למד, פארדעם שטייט מיט א חיריק חילץ, נישט חלץ. ואם ישוב הנגע וגומר. זאגט רש י יכול חזר בו ביום יהא טמא, כ'וואלט געקענט מיינען אז אפילו אינעם זעלבן טאג וואס מ'האט געלייגט די פרישע שטיינער און די פרישע ליים, און שוין קומט צוריק די נגע, דארף מען גלייך צעווארפן דעם הויז, ס'ווערט שוין טמא. תלמוד לומר ושב הכהן, ס'איז געשטאנען אויבן אין פסוק ל' ט' אז די כהן קומט צוריק, און דא אין פסוק שטייט ואם ישוב הנגע, מאכט מען א גזירה שווה, מה שיבה האמורה להלן בסוף שבוע, פונקט ווי יענע ושב הכהן מיינט אז ער איז צוריק געקומען נאך א וואך, אף שיבה האמורה כאן בסוף שבוע, און אויב מען קומט צוריק יעצט נאך א וואך און מען זעהט נישט די נגע, אפילו אויב אינמיטן די וואך איז עס יא געווען דארט, איז עס נישט טמא, מען דארף נאכנישט צעווארפן דעם הויז. פסוק מ ד, ובא הכהן, און דער כהן קומט וראה און ער זעט, והנה פשה הנגע בבית, די נגע האט זיך אויסגעשפרייט אינעם הויז, צרעת ממארת היא, דאס איז א צרעת א קרעץ וואס ווייזט אויף א חסרון און א קללה אין דעם הויז, בבית אין דעם הויז, טמא הוא דאס איז טמא. איז רש י דא מאריך אז די פסוק דארף מען אביסל צעטיילן, די ווערטער צרעת ממארת היא בבית טמא הוא, דאס גייט ארויף אויף די פריערדיגע פסוק, אז אויב די נגע איז צוריק געקומען און אויפגעבליט אינעם הויז נאכדעם וואס מען האט שוין געמאכט חולץ קוצה וטח, אפילו ווען עס האט זיך נישט אויסגעשפרייט, ס'איז געבליבן אויף די זעלבע מאס ווי פריער, דארף מען צעווארפן דעם הויז, ס'איז א צרעת ממארת און ס'איז טמא, און אויף דעם זאגט די קומענדיגע פסוקים אז מ'דארף צעווארפן דעם הויז. און דאס וואס עס שטייט דא ובא הכהן וראה והנה פשה, רעדט מען פון גאר עפעס אנדערש, מען רעדט אויב ער איז געקומען נאך די ערשטע וואך איינשפארן און עס איז געבליבן אויף די זעלבע מצב, ס'האט זיך נישט אויסגעשפרייט, וואס דעמאלטס שפארט מען עס איין אויף נאך א וואך, אויב ביי די צווייטע וואך זעט ער ווי ס'שפרייט זיך אויס, דעמאלטס דארף מען מאכן חולץ קוצה וטח, און מען געבט אים נאך א וואך צו זען אויב ס'גייט צוריק קומען. זאגט רש י, ובא הכהן וראה והנה פשה, יכול לא יהא החוזר טמא אלא אם כן פשה, ווען מען לערנט די פסוקים געהעריג און מען זאגט אז אלעס גייט אויפן סדר קוקט אויס אז פסוק מ ד באציט זיך אויף פסוק מ ג, אז נאר אויב די נגע איז צוריק געקומען און ס'האט זיך פארשפרייט, דעמאלטס איז די הויז טמא. נאמר צרעת ממארת בבתים, האב איך אבער א לימוד אז נישט, ווייל דא שטייט אין פסוק צרעת ממארת, ונאמר צרעת ממארת בבגדים אין סוף פרשת תזריע, מה להלן פונקט ווי דארטן, טימא את החוזר אף על פי שאינו פושה, אז ס'קומט צוריק די נגע אינעם בגד נאכן אויסוואשן, אפילו ס'איז אויף די זעלבע מאס ווי פריער ס'שפרייט זיך נישט אויס, איז עס טמא. אף כאן די זעלבע זאך דא ביי נגעי בתים טימא את החוזר אף על פי שאינו פושה אפילו ס'שפרייט זיך נישט אויס איז עס טמא. אם כן מה תלמוד לומר והנה פשה וואס איז פשט פון די ערשטע האלב דא אין פסוק אז די כהן קומט אין א וועג ווי ס'שפרייט זיך אויס? אין כאן מקומו של מקרא זה, חזל זאגען אז די פלאץ פון דעם פסוק איז נישט דא. אלא. ונתץ את הבית וואס דאס איז פסוק מ ה, היה לו לכתוב דאס וואלט ער געדארפט שרייבן אחר ואם ישוב הנגע, נאך פסוק מ ג, וואלט ער געדארפט צולייגן די סוף ווערטער פון פסוק מ ד, צרעת ממארת היא בבית טמא הוא, און תיכף דערויף שרייבן פסוק מ ה ונתץ את הבית. וראה והנה פשה, און דאס וואס עס שטייט אין פסוק מ ד אין אנהייב, אז ס'האט זיך אויסגעשפרייט די נגע, הא לא בא ללמד, דאס קומט נאר לערנען עפעס אנדערש. אלא. על נגע העומד בעיניו בשבוע ראשון, ביי די ערשטע וואך איז עס געבליבן מיט די זעלבע אויסזעהן ס'האט זיך גארנישט אויסגעשפרייט, ובא בסוף שבוע שני ומצאו שפשה, ער קומט נאך די צווייטע וואך און ער זעהט ס'האט זיך יא אויסגעשפרייט, שלא פירש בו הכתוב למעלה כלום, בעומד בעיניו בשבוע ראשון. ס'איז נאכנישט געשטאנען גארנישט אויבן אין פסוק וואס איז די הלכה ווען ס'בלייבט שטיין אויף די זעלבע מצב ביי די ערשטע וואך, ולמדך כאן בפשיון זה, שאינו מדבר אלא בעומד בראשון ופשה בשני. די הלכה קומט ער דא לערנען אין דעם פסוק מ ד וואס זאגט וראה והנה פשה, וואס דאס רעדט זיך אז ס'איז געבליבן שטיין אויפן פלאץ די ערשטע וואך און ס'האט זיך אויסגעשפרייט ביי די צווייטע וואך, ומה יעשה לו, און וואס זאל איך טאקע טון מיט אזא מין נגע וואס שפרייט זיך אויס אין די צווייטע וואך, יכול יתצנו, וואלט איך געוואלט מיינען אז מ'דארף עס טאקע צעווארפן די גאנצע הויז, כמו שסמך לו אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק מ ה ונתץ את הבית אז מ'דארף צעברעכן דעם גאנצן הויז, תלמוד לומר ושב הכהן ובא הכהן. כ'האב א גזירה שווה פון ושב הכהן וואס איז געשטאנען אויבן, און ובא הכהן וואס שטייט דא, נאמר ביאה ונאמר שיבה, ביידע מיינט דאך אז דער כהן קומט, אפילו ס'שטייט אביסל א אנדערע אויסדרוק, איז מה שיבה, פונקט ווי אויבן ווען ס'שטייט ושב הכהן, חולץ נעמט ער ארויס די שטיינער, וקוצר, ער האקט ארום, ער שיילט אפ, וטח, און ער פארליימט צוריק. ונותן לו שבוע און ער געבט אים נאך א וואך צו זעהן אויב ס'קומט צוריק, אף ביאה, וואס עס שטייט דא אין פסוק מ ד, חולץ וקוצר וטח ונותן לו שבוע. אויב ביי די ערשטע וואך איז עס געבליבן אויפן פלאץ און ביי די צווייטע וואך שפרייט מען עס אויס, דארף מען ארויסנעמען די קרעציגע שטיינער, ארומהאקן, ארומשיילן, און לייגן פרישע שטיינער און פרישע ליים, ואם חזר טאמער ס'גייט צוריק קומען אין די קומענדיגע זיבן טעג, נותץ דעמאלט צעווארפט מען עס, לא חזר אויב ס'איז נישט צוריק געקומען, טהור איז עס טהור. ומנין און פון ווי ווייסן מיר, שאם עמד בזה בזה, אז אויב ס'איז געבליבן מיט די זעלבע מאס ביידע וואכן, סיי די ערשטע וואך און סיי די צווייטע וואך, האט זיך עס נישט אויסגעשפרייט, חולץ וקוצר וטח ונותן לו שבוע, דארף מען ווייטער ארויסנעמען די שטיינער און אפשיילן ארום און פארליימען מיט פרישע שטיינער און ליים. און געבן נאך א וואך, תלמוד לומר, שטייט קומענדיגע פסוק, אין פסוק מ ח, ס'וואלט געקענט שטיין דארט ובא הכהן, אבער דערווייל שטייט ואם בא יבא, האב איך א דאפלטע לשון ביאה, צו ווייזן אז די ביאה פון דארטן לערנט מען אויכעט ארויס פון די פריערדיגע ובא הכהן, ובמה הכתוב מדבר? וואס רעדט מען דארט אין פסוק מ ח? אם בפושה בראשון, אויב זאל מען רעדן דארט ווען ס'שפרייט זיך אויס נאך די ערשטע וואך איינשפארן, הרי כבר אמור, די הלכה איז שוין געשטאנען אויבן. אם בפושה בשני, אז ס'שפרייט זיך אויס נאך די צווייטע וואך איינשפארן, הרי כבר אמור, דאס איז שוין געשטאנען יעצט דא אין פסוק מ ד. הא אינו אומר ואם בא יבוא, מוז זיין אז יענע פסוק מ ח רעדט אלא את שבא בסוף שבוע ראשון ובא בסוף שבוע שני וראה והנה לא פשה, ביי ביידע וואכן איז עס געבליבן אויף די זעלבע פלאץ. און זה הוא עומד, דער נגע וואס איז געבליבן שטיין אויפן פלאץ ביי ביידע וואכן, מה יעשה לו, וואס זאל געטון ווערן מיט אזא מין נגע? יכול יפטר וילך, כמו שכתוב כאן וטהר את הבית, אין פסוק מ ח שטייט, וטהר הכהן את הבית, אויב דו זאגסט אז מען רעדט פון אזא מין זאך, אז ס'איז געבליבן שטיין אויף די זעלבע מצב מיט די זעלבע מאס ביידע וואכן, איז אפשר אויף דעם באציט זיך די פסוק וטהר את הבית און מען דארף שוין גארנישט טון, תלמוד לומר שטייט אבער אין יענעם פסוק כי נרפא הנגע, ס'איז שוין פארהיילט געווארן די נגע, זע איך פון דעם, לא טיהרתי אלא את הרפוי, נאר אויב ס'איז אויסגעהיילט, דעמאלטס האב איך דאס גערייניגט, אבער אויב ס'שטייט נאך דא די נגע, נאר ס'האט זיך נישט אויסגעשפרייט, קען מען דאס נישט רייניגן, איז מה יעשה לו, וואס יא זאל מען טון? ביאה אמורה למעלה וביאה אמורה למטה, ס'שטייט דאך אויבן ובא הכהן און דא שטייט ואם בא יבוא הכהן. מה בעליונה פונקט ווי אויבן, חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע, מען נעמט ארויס די טמא'נע שטיינער, מען שיילט ארום, און מען לייגט פרישע, מען פארליימט, און מען געבט נאך א וואך, דגמר לה, זהו שיבה זהו ביאה, דער ובא הכהן פון פסוק מ ד האט מען ארויסגעלערנט מיט א גזירה שווה, פון ושב הכהן, אז דאס מיינט אז מען נעמט ארויס די שטיינער און מען געבט א וואך, אף בתחתונה כך, כדאיתא בתורת כהנים, אז אויב מען איז צוריק געקומען, סיי ביי די ערשטע וואך און סיי ביי די צווייטע וואך, און ס'האט זיך נישט גערירט פון פלאץ,

ואין החוזר צריך פשיון, די נגע וואס קומט צוריק אויף דעם פלאץ, דארף נישט האבן קיין אויסשפרייטונג אפילו עס קומט צוריק מיט די זעלבע מאס, און ווי ס'שטייט אין תורת כהנים, אפילו ווען ס'זאל נישט צוריק קומען אויפן זעלבן פלאץ, סיי ווי אין דעם שטוב אז ס'קומט צוריק, אין דעם גאנצן הויז אז ס'קומט צוריק א נגע, זאג איך אז דאס איז א סימן אז ס'איז דא די רוח הטומאה אין דעם הויז, און מ'דארף עס צוווארפן. וסדר המקראות כך הוא, שמועסט רש י אויס די סדר פון די פסוקים, לויט ווי ער האט מסביר געווען דא די גאנצע דרש פון תורת כהנים, ואם ישוב, דאס איז פסוק מ ג, תיכף דערויף דארף מען לערנען פסוק מ ה ונתץ, און אויכעט פסוק מ ו, והבא אל הבית, און פסוק מ ז וואס דארט שטייט והאוכל בבית, און נאכדעם דארף מען אריינשטעלן פסוק מ ד ובא הכהן וראה והנה פשה ודיבר הכתוב בעומד בראשון, וואס לויט ווי רש י האט מסביר געווען רעדט מען דארט ווען ס'איז געבליבן שטיין אויפן זעלבן פלאץ ס'האט זיך נישט אויסגעשפרייט נאך די ערשטע וואך איינשפארן, וואס די הלכה איז שנותן לו שבוע שני להסגרו ער געבט אים נאך א וואך צום איינשפארונג. ובסוף שבוע שני להסגרו בא וראהו שפשה, ביי די ענדע פון די צווייטע וואך פונעם איינשליסונג, איז ער געקומען און ער האט געזען אז יעצט האט זיך עס אויסגעשפרייט, ומה יעשה לו און וואס זאל געטון ווערן צו אזא מין נגע, חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע, מען נעמט ארויס די אלטע שטיינער און מען לייגט פרישע און מען געבט אים נאך א וואך, חזר אויב קומט עס צוריק נאך די וואך, נותץ, צוווארפט מען עס, לא חזר טאמער עס איז נישט צוריק געקומען טעון צפורים, דארף מען ברענגען די פייגלעך ווי ס'שטייט אין די קומענדיגע פסוקים וויאזוי מען פירט זיך צו רייניגן א הויז. שאין בנגעים יותר משלש שבועות, מער ווי דריי וואכן איינשפארן איז נישט דא ביי קיין שום נגעים. קען מען לערנען דא אויך דעם רשי פון פסוק מ ח, ווייל דאס איז א המשך מיט די רשי. ער איז מסביר ווייטער די סדר הפסוקים, נאכדעם וואס מען האט יעצט געלערנט פסוק מ ד, גייט מען צוריק צו פסוק מ ח. ואם בוא יבוא, און ווי רשי האט פריער מסביר געווען מיינט עס לסוף שבוע שני, אויב קומט ער ביי די ענדע פון די צווייטע וואך וראה והנה לא פשה. מקרא זה בא ללמד בעומד בעיניו בראשון ובשני די פסוק לערנט אונז ווען די נגע איז געבליבן אויפן זעלבן אויסזען סיי די ערשטע וואך און סיי די צווייטע וואך מה יעשה לו, יכול יטהרנו כמשמעו של מקרא וטיהר הכהן את הבית, וואלט איך געקענט מיינען כפשוטו של מקרא, אז מען דארף עס טאקע רייניגן, און זאגן אז עס איז נישט קיין נגע, תלמוד לומר כי נרפא הנגע, לא טיהרתי אלא את הרפוי. ואין רפוי, וואס מיינט אויסגעהיילט, אלא הבית שהוקצה והוטח, מען האט שוין געהאט ארויסגענומען די נגע שטיינער, און צוריקגעלייגט אנדערע ולא חזר הנגע און עס איז נישט צוריקגעקומען. אבל זה, אבער דער הויז. וואס די נגע נאך דא, ס'איז דאך נאר נישט צואוואקסן, טעון חליצה וקיצוי וטיחה ושבוע שלישי דארף מען ווייטער ארויסנעמען די שטיינער, און ארומשילן, און צוריק לייגן פרישע, און פארליימען, און געבן נאך א וואך. וכן המקרא נדרש. דארף ער יעצט אויסטייטשן דעם פסוק, ווייל ס'ליגט נישט אין די פשוט'ע ווערטער פונעם פסוק די הלכה. זאגט ער די פסוק טייטשט מען אזוי, ואם בא יבוא, דאס מיינט בשני, וראה והנה לא פשה דארף מען אריינלייגן א ווארט אין פסוק יטיחנו, וואס יטיחנו מיינט שוין אלעס, ארויסנעמען די אלטע שטיינער לייגן פרישע, און פארליימען, ואין טיחה בלא חילוץ וקיצוי, טיחה מיינט שוין אטאמאטיש אז ס'איז געווען פארדעם דאס ארויסנעמען פון די שטיינער און דאס ארומשילן. און פון וואו זעהן מיר אז מ'דארף דאס טון? ווייל די פסוק ענדיגט צו ואחרי הטוח את הבית. פון דעם פארשטיי איך אז פארדעם איז געווען א טיחה, וואס טיחה מיינט שוין די אלע דריי זאכן. איז נאכדעם וואס מ'האט געהאט ארויסגענומען די שטיינער און געלייגט פרישע און פארליימט, דעמאלטס זאגט די פסוק ווייטער וטהר הכהן את הבית אם לא חזר לסוף השבוע, אויב ס'איז מער נישט צוריקגעקומען ענדע וואך, דעמאלטס רייניגט מען דעם הויז, דער כהן זאגט אז דאס איז א ריינע הויז, כי נרפא הנגע ווייל דעמאלטס האט זיך עס טאקע אויסגעהיילט. ואם חזר, טאמער ס'איז יא צוריק געקומען, דארף נישט די פסוק שרייבן די הלכה ווייל כבר פירש על החוזר שטעון נתיצה, ער האט שוין ארויס געשריבן אין די פריערדיגע פסוקים אז א נגע וואס קומט צוריק נאכדעם וואס מ'האט ארויס געווארפן די טמא'נע שטיינער דארף מען צואווארפן דעם גאנצן הויז. פסוק מ ה ונתץ את הבית. דארף דער כהן באפעלן אז מען זאל צעווארפן דעם הויז, את אבניו, זיינע שטיינער, ואת עציו און זיינע העלצער, ואת כל עפר הבית, און די גאנצע זאמד פון דעם הויז, והוציא, און דער כהן זאל באפעלן אז מען זאל עס ארויסציען, אל מחוץ לעיר צו אינדרויסן פונעם שטאט אל מקום טמא צו א טמא'נע פלאץ. פסוק מ ו. והבא אל הבית און דער וואס קומט אריין צו דעם הויז, כל ימי הסגיר אותו, די אלע טעג וואס מען האט אים צוגעשלאסן, יטמא עד הערב, ווערט ער טמא ביז ביינאכט, דאס מיינט ער דארף זיך טובל'ען, און ווען ס'גייט אונטער די זון, דעמאלטס ווערט ער טהור. זאגט רשי, כל ימי הסגיר אותו, וואס איז דער ריבוי פון כל, און וואס איז די מיעוט פון הסגיר אותו? זאגט רש י כל ימי הסגיר אותו קומט מען ממעט זיין ולא ימים שקלף את נגעו, נאר בשעת ווען די הויז איז צוגעשפארט אויפן באפעל פונעם כהן, דעמאלטס איז עס מטמא אלעס וואס געפינט זיך דארט און יעדער וואס גייט אריין, אבער די טעג וואס מען נעמט ארויס די נגע און מען לייגט פרישע שטיינער, ווי לאנג מען פארשפארט נישט דעם הויז נאכאמאל אויף זיבן טעג, די צייט איז עס נישט מטמא. יכול וואלט איך געקענט מיינען שאני מוציא אז איך טו אויך ארויסציען פון דעם כלל, המוחלט, א הויז וואס מען האט געזאגט אז דאס איז אינגאנצן טמא און מען דארף עס צואווארפן, אבער דער מענטש האט נישט אויסגעפאלגט נאר שקלף את נגעו, ער האט אפגעשיילט דעם נגע און ער האט געוואלט בלייבן אין דעם הויז, און אפשר דאס זאל אויכעט נישט מטמא זיין? תלמוד לומר, כל ימי, דאס איז דער ריבוי, אז אפילו מען האט אפגעשיילט דעם נגע, אויב די הויז איז טמא מוחלט איז עס מטמא יעדער וואס קומט אריין דארט. שטייט אין פסוק יטמא עד הערב זאגט רשי, מלמד שאין מטמא בגדים, שטייט דאך נישט אזוי ווי אין די קומענדיגע פסוק יכבס את בגדיו, זעהן מיר פון דעם אז נאר דער מענטש איז טמא, אבער די קליידער וואס ער האט אן ווערן נישט טמא. יכול וואלט איך געקענט מיינען אפילו שהה בכדי אכילת פרס, אפילו ער האט זיך אויפגעהאלטן אין דעם הויז אזוי לאנג ווי עס דויערט צו עסן א פרס, וואס א פרס איז א האלבע ברויט, וואס איז א מחלוקת ראשונים צו דאס איז דריי אייער גרויס אדער פיר, איז אפילו דעמאלטס וואלט איך געקענט מיינען אז די קליידער זיינע ווערן נישט טמא, תלמוד לומר שטייט אין די קומענדיגע פסוק והאוכל בבית, דער וואס עסט אין דעם הויז יכבס את בגדיו, דארף זיך אויך וואשן זיינע וועש. זעהן מיר פון דעם אז אויב מען עסט דארט, דאס מיינט אז מען האלט זיך אויף דארט א וויילע, איז מען יא טמא אפילו די קליידער. אין לי אלא אוכל נאר ווען מען עסט דארט שוכב מנין, פון וואו זעהן מיר אז אויב מען ליגט נאר דארטן איז עס אויך אזוי די הלכה תלמוד לומר והשוכב בבית יכבס את בגדיו. אין לי אלא אוכל ושוכב נאר אז מען עסט דארט אדער אז מען ליגט דארט, לא אוכל ולא שוכב מנין, סתם אזוי ער גייט אריין דארט, ער זעצט זיך אראפ, אדער ער בלייבט שטיין, אויף אזא לאנגע צייט ווי ס'דויערט צו עסן א פרס,

ווייל די תורה זאגט צוויי מאל יכבס לערנט מען ארויס פון דעם א ריבוי אז אפילו ווען מען האלט זיך סתם אזוי אויף אין דעם הויז מען פארזוימט זיך דארט איז מען אויכעט טמא אויף אזוי ווייט אז די בגדים ווערן טמא אם כן למה נאמר אוכל ושוכב פארוואס דעמאלטס שמועסט די פסוק אויס דווקא שוכב מיט אוכל ליתן שיעור לשוכב כדי אכילת פרס מען לערנט ארויס פון דעם אז די צייט אפשניט וואס ס'דויערט פאר א מענטש אז זיינע קליידער זאלן אויך ווערן טמא, איז אויב מען האלט זיך אויף דארט אזוי לאנג ווי ס'דויערט זיך אנצוליינען, און עסן א ברויט, א האלב פון א ברויט, וואס דאס ווערט אנגערופן אן אכילת פרס. פסוק מ ז, והשוכב בבית, און דער וואס ער ליגט אינעם הויז יכבס את בגדיו, לא די וואס ער אליין דארף זיך טובל'ן, און ער איז טמא ביז ביינאכט, דארף ער זיך אויך טובל'ן זיינע קליידער, והאוכל בבית און אויך דער וואס עסט אין דעם הויז יכבס את בגדיו דארף ער זיך טובל'ן זיינע קליידער און ער אליין דארף זיך זיכער טובל'ן און ווארטן ביז ביינאכט. פסוק מ ח, ואם בא יבוא הכהן און אויב דער כהן וועט קומען, וראה און ער זעט, והנה לא פשה הנגע בבית, און די נגע האט זיך נישט אויסגעשפרייט אינעם הויז, וואס רשי האט מסביר געווען אז דא רעדט מען אז נאך די ערשטע און די צווייטע וואך איז עס נישט אויסגעשפרייט געווארן, עס איז געבליבן די נגע מיטן זעלבן אויסזען, דארף מען דא אריינלייגן ווערטער זאל ער ארויסנעמען די קרעציגע שטיינער און ארומהאקן און לייגן פרישע שטיינער און פרישע זאמד פארליימען. און אחרי הטוח את הבית, נאכדעם וואס ער האט שוין צוריק פארליימט דעם הויז, דעמאלטס אויב ס'קומט נישט צוריק, וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע, זאל דער כהן רייניגן דעם הויז מיטן מויל און זאגן אז דאס איז א ריינע הויז, ווייל מ'זעט זיך אז די קרעטץ האט זיך פארהיילט. דער רמבן שמועסט אויס אז די אלע נגעי בתים וואס קומען צוריק, דאס ווייזט אויף א גאר א טיפע טומאה, ווייל ווען ס'איז דא א נגע אויף א מענטש, און ס'שפרייט זיך אויס, מיינט דאך עס אז די נגע איז אגאנצן צייט דא געווען, ס'האט זיך אביסל אויסגעשפרייט, און ביי א בגד אפילו וואס מ'וואשט עס אויס און ס'קומט צוריק, זאג איך אז ס'איז געווען עפעס אינעווייניג ס'איז אריינגעגאנגען טיף און מ'האט עס נישט געזען און שפעטער איז עס צוריק ארויסגעקומען, אבער דא האט מען דאך גענומען די שטיינער וואס האבן געהאט דעם נגע און מ'האט עס אוועקגעווארפן, מ'האט געלייגט פרישע שטיינער און פרישע קאלעך און ס'איז צוריק דא די נגע, דאס ווייזט אז ס'עפעס א איינגעגעסענע טומאה, דאס איז א צרעת ממארת, און דאס ווייזט אז ס'יד השם עשתה זאת, ווי ער שמועסט עס אויס אויכעט אין פרשת תזריע אז דאס איז עפעס געווען א העכערע זאך, וואס ס'איז גארנישט געווען קיין טבע, די אלע נגעים וואס האט זיך געמאכט ביי כלל ישראל. און די מפרשים זאגן טאקע אז פארדעם גייט עס נאר אן אין ארץ ישראל, וואס דאס, צוליב די קדושה, דארפן זיך די מענטשן דארט פירן ערליכער און איידעלער, און אז מ'איז נישט ראוי, קומט ארויס די נגע אויפ'ן הויז. פסוק מ ט, ולקח, און דער כהן זאל נעמען אדער הייסן נעמען, לחטא את הבית צו רייניגן דעם הויז, שתי ציפורים, צוויי פייגלעך, ועץ ארז, א טענען האלץ, ושני תולעת, א רויטע פאדעם, ואייזוב, און א אייזוב גראז. פסוק נ, ושחט את הציפור האחת, ער זאל שעכטן איין פון די פייגלעך, די בעסערע פייגל, אל כלי חרס, אין א שארבענע כלי אריין, על מים חיים, אויף קוואל וואסער. פסוק נ א', ולקח און ער זאל נעמען את עץ הארז, די טענען האלץ ואת האזוב און די אזוב גראז, ואת שני התולעת, און די רויטע פאדעם, ואת הציפור החיה און די לעבעדיגע פייגל, וטבל אותם און ער זאל זיי איינטונקען בדם הציפור השחוטה ובמים החיים, אין די בלוט פון די געשאכטענע פייגל, וואס איז געווען אויסגעמישט צוזאמען מיט די קוואל וואסער, והזה אל הבית שבע פעמים, און ער זאל שפריצן צו דעם הויז זיבן מאל, שטייט אין תורת כהנים אז מען האט עס געשפריצט אויף דעם משקוף פון דעם הויז, זאגט דער משך חכמה אז דאס קומט מרמז זיין פאר א מענטש אז ער דארף מער עפענען די הויז און אריינלאזן מענטשן אויף געסטעריי אדער בארגן כלים פאר מענטשן ווייל די גמרא זאגט אין יומא איינע פון די טעמים פארוואס ס'קומט א נגע אויף א הויז פון א מענטש ווייל דער מענטש האט נישט געוואלט אריינלאזן קיין געסט ער האט נישט געוואלט בארגן זאכן פאר מענטשן ווי מען לערנט עס ארויס פון דעם וואס איז געשטאנען אויבן אין פסוק ל' ה' ובא אשר לו הבית דער מענטש האט געהאלטן אז די הויז איז זיינס ער האט נישט געוואלט בארגן גארנישט אדער אריינלאזן געסט, איז די רמז וואס מען לייגט די בלוט אויף זיין שוועל אז ס'זאל זיין ביתו פתוח לרווחה, פסוק נ"ב, וחטא את הבית ער זאל רייניגן דעם הויז בדם הציפור ובמים החיים, מיט דעם וואס ער שפריצט פון די בלוט פונעם געשאכטענעם פייגל און פון די קוואל וואסער, ובציפור החיה ער זאל אים רייניגן דורך דעם וואס ער שפריצט מיט דעם לעבעדיגן פייגל ובעץ הארז מיט דעם טענענהאלץ ובאזוב מיט דעם אזוב גראז ובשני התולעת און מיט דעם רויטן פאדעם.